עקזעקטלי אזוי ווי ער. דאס איז געווען דער שמש פון פאליש וואס האט גערופן די אידן צום דאוונען. אבער ווער האט געזען אין אויסטראליע אזעלכע זאכן? אלע ערב שבת ווען ר' שבתי איז געגאנגען איבער אידישע געוועלבער און געקלאפט מיטן הילצענעם העמערל אין די טירן, זענען די סוחרים ארויס פאר די שוועלן און געזוכט אן עצה ווי פטור צו ווערן פון דעם פרומען אויסטערלישן איד וואס דערגייט זיי די יארן. אבער רב שבתי האט נישט געזען די סוחרים, נישט געזען קיינעם, געקלאפט מיטן העמערל אין די טירן און זיך געבייזערט מיט זיין צוגעדושעט מרוקעוואטן קול, אידן, שוין גענוג געהאנדלט, שוין גענוג געוואנדלט, גרייט זיך צו קבלת שבת, גרייט זיך צו עבודת הבורא. אויף דער גאס איז געווען א טומל, דער האנדל איז געווען אין סאמע מיטן ברען, אויטאס זענען אפגעפארן מיט רעש און האבן געזוכט אין דער ענגשאפט אן ארט וואו זיך אפצושטעלן. טרעגערס פון גרויסע לאסט-וועגענער, אויסגעלאדן כלערליי סחורות, קונים זענען ארויס פון איין געשעפט און אריין אינעם צווייטן, אויסגעפוצטע ווייבער האבן באקוקט די שוי-פענסטער, צווישן די אלע פארהארעוועטע מענטשן האבן זיך געשטרעקט ר' שבתי'ס געשטאלט, וואס איז געווען דין און שמאל ווי א לולב. ר' שבתי האט זיך געאיילט אהיים, ער האט נאך געוואלט באווייזן צו גיין מיט זיינע יונגלעך אין מקווה פאר קבלת שבת. נאכדעם ווי ער איז צוריקגעקומען פון דער מקווה איז ער נישט געגאנגען אין קיין שום שולעכל, נאר האט מיט זיינע בני בית געדאווענט אינדערהיים. שוין עטליכע יאר ווי ער איז צוקריגט מיט'ן קהל, און ער וויל נישט האבן מיט די אידן אין שטאט קיין מגע-משא. ער האט זיך פארשלאסן אין די ד' אמות פון זיין ארעמער שטוב, תחילת בעת ער איז אנגעקומען פון לאנדאן קיין מעלבורן האט מען אים אויפגענומען פאר א ראביי אין א גרעסערע שול אבער ער האט זיך באלד דארט צעקריגט ווארום די אידן זענען נישט געגאנגען אויף זיין דרך. ער איז דערנאך אוועק אין א קלענערע שול אבער אויך פון דארטן איז ער שנעל אוועק. ער איז שפעטער געווען רב נאך אין עטליכע קליינע שולכלעך און אומעטום איז געווען דאס זעלבע. דער סוף איז געווען אז מען האט אים אין ערגעץ מער פאר קיין רב נישט אויפגענומען און ער איז געגאנגען דאווענען אין א תלמוד תורה אין שכינות פון זיין שטוב. ער האט זיך אבער אינגיכן צעווערטלט מיט די מתפללים און ער דאווענט מער נישט בציבור נאר ביחידות אינדערהיים. ר' שבתי האט אויסגעטאן די וואכעדיגע קאפאטע און אנגעטאן די שבת'דיגע. אויך האבן זיינע צוויי יונגלעך און דאס טעכטערל זיך אנגעטאן שבת'דיג. ער האט ביי די בנים פארדרייט לכבוד שבת די לאנגע פאות וואס זענען געווען נאך נאס פון דער מקווה, דאס מיידל האט געהאט פייכטע האר ווארום די מוטער האט זי ערשט ניט לאנג אויסגעצוואגן. ר' שבתי איז צוגעגאנגען צום שטענדער וואס ער האט אליין צונאמענגעשלאגן פון עטליכע ברעטלעך און אנגעהויבן צו זאגן שטיל און פאר זיך לכו נרננה, לעבן שטענדער איז געשטאנען א קעסטל. דאס איז געווען דער ארון קודש וואו עס איז געשטאנען די ספר תורה וואס רב שבתי האט מיטגעבראכט פון לאנדאן. לכה דודי האט רב שבתי ניט געזונגען, נאר געזאגט מיט זיין אייביג אנגעברויגעזטן קול. דאס ווייב אין א גרויס שייטל איז געזעסן ביים שבת'דיגן געדעקטן טיש און שטיל געזאגט די תפילות פון א גרויסן סידור. די יונגלעך זענען טיילמאל פארלאפן דעם טאטן דעם וועג, איבערגעשריגן אים און געזאגט דאס דאוונען מיט קוויטשיקע קעלכעלעך. נאכדעם ווי ר' שבתי איז פארטיג געווארן מיטן דאוונען האט ער געזאגט שלום עליכם און אויפגענומען ביי זיך אין שטוב די מלאכים. קידוש האט ער געמאכט איבער די חלות ווייל ער האט נישט געהאט קיין וויין. ביים עסן האט ער ווייניג וואס טועם געווען און אונטערגעשטופט די קינדער די מאכלים וואס דאס ווייב האט אים דערלאנגט. ער האט געזונגען זמירות און די קינדער האבן אים אונטערגעהאלטן מיט פרייליכע שטימען, כאטש ער האט זיך באמיט אז ביים זינגען די זמירות זאלן זיין קול ארויסקומען חדוות'דיג און לויטער, האט עס אפגעקלונגען אומעטיג און ער האט פארשלונגען די ווערטער. שבת צונאכט ווען ער האט אפגעמאכט הבדלה, האט זיך זיין קול מיט טרויער אפגעשלאגן אין די ווענט וואו עס האבן געציטערט גרויסע און קליינע שאטנס. ער האט ניט אויסגעטאן די שבת'דיגע קאפאטע גלייך ער וואלט נישט וועלן זיך אויסטאן פון שבת און אריין צוריק אין דעם עול פון דער וואך. ער האט באלד א רוף געטאן צו זיך די יונגלעך כדי פארצוזאגן פאר זיי דעם שיעור וואס זיי וועלן די נייע וואך זיך דארפן איינ'חזר'ן. כאטש ר' שבתי איז געבוירן געווארן אין ווייטשעפל אין לאנדאן און ער האט געקענט ענגליש האט ער שטענדיג גערעדט בלויז אידיש מיט זיין ווייב און מיט די קינדער. אלע קינדער האבן געהאט צו צוויי נעמען. זיי האבן געהייסן לויט די אבות און אמהות, ר' שבתי האט גערעדט צום קליינווארג ווי צו דערוואקסענע מענטשן, קום אהער יעקב יצחק, קום אהער אברהם משה, האט ער גערופן די אינגלעך, מישטס אויס די גמרא און כ'וועל פאר אייך פארזאגן דעם שיעור, און דו שרה לאה, האט ער זיך געווענדעט צום טעכטערל, דארפסט אויך נישט ארומגיין ליידיג, א מיידל איז טאקע פטור פון לערנען תורה, אבער ס'מאכט ניט אויס אז וועסט זיצן לעבן דיינע ברידער און זיך צוהערן צום קול התורה. ביז שפעט אין אוונט האט רב שבתי געלערנט מיט די זין. ער האט געלערנט מיט זיי א שווערע מסכתא בבא בתרא און געוואלט אז די יונגלעך זאלן אלץ באלד תופס זיין. ס'איז געווען זיינס א ווערטל, אז מען חזר'ט זיך איין א גרייז צו דער פולער וואך, איז אים שווער דערנאך ארויסצושלאגן פון קאפ. נאכן לערנען האט ר' שבתי א קוש געטאן די גמרא און זיך אנגערופן צו דעם בכור צו יעקב יצחק'ן, דו האסט א בעסערן קאפ פון אברהם משה'ן, חוץ מזה ביסטו דער עלטערער, זע זשע אז אברהם משה זאל קענען די גמרא, הערסט יעקב יצחק, זאלסט זיך פארכטן פאר השם יתברך, זאלסט ניט רעדן קיין דברים בטלים, זאלסט זיין א איד. נאָכדעם ווי רב שבתאי האָט געזאָגט מוסר דעם עלטערן ייִנגל, האָט ער זיך אויך אַ קער געטאָן צום ייִנגערן, צו אַבֿרהמעשען, הערסט, אַבֿרהמעשע, זאָלסט מורא האָבן פֿאַרן אייבערשטן, זאָלסט זײַן אַ ייִד. די ייִנגלעך האָבן געפֿאָלגט דעם טאַטן. זיי האָבן פֿאַר אים נישט מורא געהאַט, וואָרעם ער האָט קיין מאָל נישט אויפֿגעהויבן אויף זיי קיין האַנט, אָבער זיי האָבן געהאַט פֿאַר אים אָפּשײַ. דעם טאַטנס אױסזען, זײַן הלבשה, זײַן התנהגות, װאָס האָבן אים אױסגעטײלט פֿון די אַנדערע מענטשן, האָט אַרױסגערופֿן דרך-ארץ. דאָס יונגערע ייִנגל האָט זיך אַפֿילו פֿאַר אים אַ טראָפּעלע געשראָקן. דער טאַטע האָט געטראָגן אַ לאַנגע, שװאַרצע, אָפּגעטראָגן גלאַנציקע קאַפּאָטע, אַ הױכן סאַמעטענעם קאַפּעלוש און די זײַדן-שװאַרצע, די דינע באָרד האָט נאָך לענגער און שמעלער געמאַכט זײַן געשטאַלט. אַלץ איז בײַ אים געװען אײַנגעהילט אין שװאַרצן, בלױז דאָס דינע װײַס-בלאַסע פּנים האָט זיך אָפּגעשלאָגן אין דער שװאַרצקײט מיט אַ נישט-ערדישן אָפּשײַן. אַז רב שבתאי האָט געזאָגט מוסר זײַן מוזיניק, האָבן זיך זײַנע גרױסע סאַמעטענע שװאַרצע אױגן צוזאַמענגעצױגן און ער האָט געקוקט אױפֿן זון מיט אַן אָנגעשטרענגטן בליק, װי אײנער, װאָס האָט אַ שװאַכע ראיע און װיל דװקא זען אָן בריל. אברהמעשע האט פיינט געהאט ווען דער טאטע האט געקוקט אויף אים מיט אזא אנגעשטרענגטן בליק, און ער האט פיינט געהאט ווען ער האט אים געזאגט מוסר, וואס האט אנגעווארפן אויף אים א מורא. אברהמעשע האט אויסגעזען שטענדיג פאריאגט ווי מ'וואלט אים אוועקגעריסן אין סאמע מיטן פון א שפיל, פונקט ווי די שוועסטער איז ער געווען קליין און קיילעכדיג און דאס רונדע פענעמל זיינס איז געווען באשיט מיט שטיפערישע זומער שפרינקלעך וואס האבן זיך דווקא צומיינסטנס באזעצט אויף זיין פארריסן קליין מזיק-נעזל. דאס גאנצע פענעמל זיינס איז געווען פול מיט א פארשטיקטן געלעכטער וואס האט געזוכט א וועג ארויס. א גאנצע וואך האט זיך אברהמעשע געמוזט צוהערן צו זיין עלטערן ברודער וואס האט געהאלטן אויף אים און אויף דער שוועסטער אן אויג. דער טאַטע האָט אַזױ אָנגעזאָגט און יעקב יצחק האָט דאָס אויסגענוצט. ער האָט אַפֿילו זײַן קליין ברודערל נישט געזשאַלעװעט קײן קלאַפּ, װען ער האָט אים עפּעס ניט געפֿאָלגט. די שװעסטער האָט ער ניט געלאָזט צו רו און ער האָט אַלע מאָל געהאַט צו איר טענות מחמת זי האָט צעקנעפּלט דאָס בלוזקעלע אַרום האַלדז און פֿאַרשאַרצט דאָס קלײדל איבער די קניע. שאַר אַראָפּ דאָס קלײדל! פֿלעגט ער זי מוסרן מיט זײַן ברוגז ערנסט קול, װאָס איז געװען ענלעך צום טאַטנס. ס'איז אַ זינד! ס'אַ גרױסע זינד! אברהמעשען האט ער נישט געלאזט זיך שפילן, און האט אים שטענדיג גע'מוסר'ט אויף דעם זעלבן אופן ווי דער פאטער פלעגט עס טון, זאלסט מורא האבן פאר'ן אייבערשטן, זאלסט זיין א איד, הערסט אברהמעשע? פון דעסטוועגן האט זיך ניט איינמאל געטראפן אז דאס יונגערע ברודערל איז פלוצלינג נעלם געווארן אקוראט דעמאלט ווען ער האט איינגע'חזר'ט מיט אים די גמרא. יעקב יצחק איז געלאפן זוכן דאס ברודערל, און ער האט אים געפאקט שפילן זיך אין גאס מיט א כאפטע שקצימלעך. די אינגלעך זענען פארטאן נאכגעלאפן א פוטבאל וואס איז געשפרונגען איבערן ארעמען שמאלן געסל און שיער ניט אריין אלע מאל אין אן אנדער פענסטער. צווישן די שקצימלעך האט ארומגעהאוועט דאס צעקנעפלט כאלאטל פון אברהם משהן און זיינע צולאזטע פאות און ציצית זענען ארומגעפלויגן אין ווינט. מיט איין האנט האט ער זיך צוגעהאלטן דאס היטל זאל אים נישט אראפפאלן פון קאפ, צו די שפּילנדיקע קינדער האָט זיך צוגעקוקט דער שװעסטערל. יעקבֿ-יצחק האָט פֿאַרקװעשט זײַנע דינע, אײדעלע פֿינגער אין פֿױסטן און ער האָט זיך געגרײט מיט זײ מקײם-פּסק זײַן דעם ברודער. אָבער ביני לביני איז אָנגעפֿלױגן דער באַלעם און דאָס ברודערל האָט זיך נישט געקענט אײַנהאַלטן און געגעבן אים אַזאַ קאָפּ, אַז ער איז פֿאַרפֿלױגן אין אַן אַנדער געסל. אַז די ייִנגלעך האָבן דערזען יעקבֿ-יצחקן האָבן זײ אים פֿאַרבעטן צו דער שפּיל, װײַל ער איז געװען אַ גוטער פֿוטבאָל-שפּילער. קאמאן! יעקב יצחק! האבן זיי קוים געקענט נאכזאגן זיין נאמען און זיך געבעטן ביי אים ער זאל מיט זיי מיטשפילן, קאמאן! לאנג האט מען אים נישט געדארפט בעטן, ווייל איידער וואס ווען איז ער שוין ארומגעפלויגן אין געסל צוזאמען מיט די אנדערע יונגלעך. בעת די שכנים האבן באמערקט יעקב יצחק'ן שפילן פוטבאל אין געסל האבן זיי פארגעסן אין דעם אז די שויבן זענען אין סכנה און זיי האבן זיך צוגעקוקט ווי פלינק ער באגייט זיך מיט'ן באלעם. זיי האבן געזאגט אויף אים אז ער וועט אויסוואקסן א גרויסער פוטבאליסט און מעלבורן וועט זיך האבן מיט וואס צו בארימען. אין געסל האט געוואוינט אן אמאליגער קארלטאנער פוטבאל שפילער ביג עדי וואס האט מיט יארן צוריק געהאט א גרויסן שם און איז געווען א בארימטער שטערן, איצטער איז פון דעם צעוואקסענעם איבער זעקס פוסיגן עדי געבליבן בלויז א בינטל איינגעשרומפן גרויסע ביינער איבערגעצויגן מיט אַ גערונצלט געלער הויט און האָט זיך אַליין געוואַרעמט אין זיין אַמאָליקן גרויסן נאָמען. עדי איז געזעסן אין די פאַרנאַכטן פאַר זיין הילצערנע הייזל און דערציילט וועגן די אַלטע גוטע צייטן און וועגן די היינטיקע פוטבאָל מעטשן. ער האָט ליב געהאַט אָפט צוצורופן צו זיך יעקב יצחקן און צו כאַפּן מיט אים אַ שמועס, ווייל פּונקט ווי ער איז געווען בקי אין הלכות ספּאָרט, איז דאָס יונגל געווען בקי אין די אַלע זאַכן. יעקב יצחק האט מיט זיין שארף קעפל אויפגעכאפט אלע נעמען פון די קלובן און פון די שפילער און גענוי נביאות געזאגט ווער ס'וועט פון די היי-יאריגע פארמעסטן ארויס דער זיגער און ווערן טשעמפיאן. ניט איין מאל האט ער זיך ארויסגעגנב'עט פון שטוב צוזאמען מיט זיין ברודער און שוועסטער און זיך אריבערגעכאפט איבערן פארקן פון קארלטאנער פוטבאל פלאץ כדי זיך צוקוקן צום מעטש. ביג עדי האט זיך ליב געהאט צוצוהערן ווי דאס יונגל רעדט מיט אזויפיל בקיאות וועגן מעלבורנער פוטבאל, וואס האט אייגענע געזעצן און ווערט געשפילט אנדערש ווי אין דער גאנצער וועלט. בעת מעשה האט ער נישט אראפגעלאזט קיין אויג פון דעם שיינעם שלאנק געוואקסענעם בחור'ל וואס האט פארמאגט גרויסע ברוינע אויגן, בלאנדע האר, און א בייגעוודיג הויכן האלז. אלץ איז געווען גוט און רעכט, און עדי האט זיך מיט יעקב יצחק'ן פארשטאנען אויפן וואונק. אבער טאמער האט דער אמאליגער בארימטער שטערן געשטעלט דעם יונגל די קשיא וואס עס באטייטן זיינע לאנגע פיאות, איז זיין פנים באלד פארכמורעט געווארן. ס'איז נישט קיינעם'ס עסק. איטס נאט יור ביזנעס, האט ער גענטפערט, לויט דער אידישער רעליגיע דארפן אידן טראגן פיאות. אנדערש זענען זיי קיין אידן נישט. גאט האט אזוי געהייסן. כ'קען אסאך אידן וואס טראגן נישט קיין פיאות, זענען זיי נישט קיין אידן? האט זיך עדי געחידושט.

וואס איז דאס פאר א זינד? א דאנק, מיר דארפן נישט קיין הילף פון קיינעם. פארוואס נישט? כ'זעה דיין מאמע איז נישט קיין גוטע ביזנעספרוי. אידן זענען גוטע ביזנעסלייט אבער נישט דיין מאמע, דיין טאטע איז עס אוודאי נישט. שור, אז ער שטייט אין געוועלבל דאווענט ער כסדר צו גאט. ווען מ'באצאלט אים פאר עפעס לאזט ער ליגן דאס געלט אויפן טיש. זענען דא שלעכטע מענטשן און זיי קענען נאך דאס געלט צוגנב'ענען. אז איר ווילט נישט פון אונז קיין הילף טא זאלן אייך אייערע ארויסהעלפן. א דאנק, מיר דארפן נישט קיין הילף פון קיינעם, האט דאס יונגל איבערגעחזרט דאס זעלבע וואס ער האט געזאגט פריער. ס'איז געווארן שפעט, און יעקב יצחק'ן איז מיטאמאל באפאלן א חרטה וואס דער יצר הרע האט געהאט אויף אים א שליטה און ער האט געשפילט פוטבאל און זיך געלאזט אריינציען אין אזא לאנגן שמועס מיט עדין. אזא גרויסער יונג און מאכט זיך אזוי נאריש. אין אלץ איז שולדיג אברהם משה וואס האט זיך אוועקגע'גנב'עט פון דער גמרא, ס'איז אים באפאלן א כעס אויף דעם יונגערן ברודער'ל און ער האט אלץ אויסגעלאזט צו אים, שוין, קום אהיים, די הייסע רגע! האט ער הויך אויפן קול א געשריי געטאן אויף אברהם משה'ן, ווארט, כ'וועל לערנען מיט דיר בלק! יעקב יצחק איז געווען זייער פאריאכמערט און פארשוויצט, האט ער מיט א פאטשיילעכל אפגעווישט די ארבעס שווייס פון איידעלן בלאסן פנים, פֿאַרשפּיליעט דאָס צופֿלױגענע כאַלאַטל און אױסגעגלײַכט די פּיאות. ער האָט אױך בײַם ברודערל צורעכט געמאַכט די פּאות, די ציצית, אָפּגעשטױבט דאָס היטל, װאָס האָט זיך שױן אַ פּאָר מאָל געװאַלגערט אױף דער ערד, און אַ קאָמאַנדעװע געטאָן, הײַדאַ אין שטוב אַרײַן! קאָמאַן! דער אײבערשטער װעט דיר שטראָפֿן פֿאַר די זינד, מע װעט דיר בראָטן און ברענען אין גיהנום! ווארט, ווארט. און דיך. און דיך נישט, האסט אויך געזינדיגט. עס איז אויף אברהם משהן ארויף א שרעק ווען ער האט בלויז געהערט דאס ווארט גיהנום. שאט אפ, רעדסט דאך שוין אנטקעגן, ביסט שוין א שייגעץ אויך? בעד בוי! האט יעקב יצחק דערלאנגט דעם ברודער א בוך מיטן קולאק אז ער האט זיך אזש פארקרימט פון ווייטאג, אבער אלץ אראפגעשלונגען. דו, מאך פיס, געגאנגען. ביי אברהם משהן האָט זיך פון מורא די זומער-שפּרינקלעך אויסגעלאָשן אויפן חנעוודיקן פאַריסענעם פּאָנימל, און ער האָט צוגענומען באהבה דעם ברודערס שטאָרקעס, וואָס האָבן אים באַגלייט אויפן וועג אַהיים. אין דער היים האָט ערשט געוואַרט אויף זיי די אמת'ע גאָב פון דער מאַמען, וואָס האָט זיך שוין אומגעקערט פון געוועלבל און נישט געטראָפן קיינעם אין שטוב. די טיר איז געווען אויפגעפּראַלט און מען האָט רחמנא ליצלן געקענט אַרויסטראָגן דאָס ביסל אָרעמע גראַטעס, די טאָכטער האָט שױן אַרײַנגעכאַפּט פֿון דער מאַמען און זי איז געשטאַנען אין אַ װינקל און געװײנט. װאַרטס, װאַרטס, האָט די מוטער זיך געריסן דעם האַלדז, אַז דער טאַטע װעט קומען, װעל איך אים זאָגן, װאָס זײַנע קדישים טוען אַ גאַנצן טאָג. זי האָט אָבער דעם טאַטן גאָרנישט געזאָגט, װאָרעם דער קאָפּ איז איר פֿול געװען מיט װיכטיקערע זאַכן. אָט זענען ערשט געװען בײַ איר די ייִדן פֿון דער תּלמוד-תּורה און זיך געבעטן, רב שבתי זאָל קומען ימים-נוראָים דאַװנען בײַ זײ פֿאַרן עמוד און זאָל נישט דאַװנען, ביחידות ווי פאראיארן, זיי האבן איר אפילו איבערגעלאזט געלט, און ס'האט געהייסן אז דאס גיבן זיי אן אדערויף ר' שבתין ער זאל קומען צו זיי זאגן כל נדרי און מוסף. זי האט מורא געהאט דאס צו זאגן דעם מאן, געוואוסט וואס פאר א סוף זי וועט פון אים האבן. און כך הוה. קוים זי האט באוויזן אויפצומאכן דאס מויל, האט שוין ר' שבתי אלץ דערשמעקט און זיך אויף איר אנגעבייזערט, גיי שוין און גיב אפ דאס געלט! האָט זיך זײַן שמאָלער דינער גוף אױסגעצױגן שפּיציק לאַנג און זיך געריסן אין דער הײך. װאָס איז? זײ װילן מיך איבערקױפֿן? געבן שוחד? כ'זאָל זײ לאָזן טאָן װאָס זײ גלוסט זיך? זײ װילן פֿון מיר פּטור װערן כּדי װײַטער צו האַנדלען אום שבת, מחלל שבת זײַן בפֿרהסיא? נאַרישע אישה, פֿאַר װאָס פֿאַרשטײסטו גאָרניט? ער האָט נישט געװאַרט אױפֿן װײַב און אַלײן געגאַנגען אָפּטראָגן דאָס געלט. איידער ער איז אריין צום פרעזידענט פון די תלמוד תורה, האבן זיינע לאנגע פינגער געזוכט די מזוזה אויפן ביישטידל און פון געוואוינשאפט האט ער די שפיץ פינגער צוגעטראגן צום מויל און זיי א קוש געטאן. אין שטוב האט ער נישט אויפגעמאכט דאס מויל אן א ווארט ארויסצורעדן, אוועקגעלייגט דאס געלט אויפן טיש און איז צוריק ארויס. ערב שבת האט רב שבתי ווי שטענדיג זיך געאיילט צו גיין איבער די אידישע געוועלבער און קלאפן אין די טירן די אידן זאלן זיך גרייטן צום קבלת שבת, ער האט געזוכט דאס הילצערנע העמערל אבער ער האט נישט געקענט אין ערגעץ געפינען, ער האט געוואוסט אז טיילמאל האבן זיך די קינדער געשפילט מיטן העמערל נאר זיי האבן עס שטענדיג צוריקגעלייגט אויפן ארט.

דער איינפאל איז טאקע געווען אברהם משה'ס, נאר יעקב יצחק האט באלד ארויסגעריסן ביי אים דאס העמערל און איז געווארן איבער דעם דער באלעבאס. גיב מיר אויך א קלאפ צו טאן, האט זיך אברהם משה בלית ברירה געבעטן ביים עלטערן ברודער, און דאס פנים האט ביי אים אינגאנצן געפלאמט, האסט צוגעזאגט, נו גיב שוין, גיב! אז ער האט גארנישט געקענט פועלן ביי יעקב יצחק'ן, האט ער כאטש מיטגעזאגט מיט'ן ברודער ווארט ביי ווארט, אידן! שוין גענוג געהאנדלט, גענוג געוואנדלט, גרייט זיך צו קבלת שבת, גרייט זיך צו עבודת הבורא. בשעת די סוחרים האבן דערהערט ווי מען קלאפט שוין ווידער אין זייערע טירן, זענען פארהאוועט ארויסגעלאפן פאר די שוועלן און זיך אנגעטראפן אויף די קינדער. ווער זענען דאס די קינדער? האט איין סוחר אריבערגעשריגן צום צווייטן, דערקענסט נישט? דאס זענען דאך ר' שבתי'ס קדישים, אויפגעכאוועט אדיוטאנטן, דער משוגענער גאטס סטראפטשע,